בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף טז, מ'הייבן מיר אן דף טו עמוד ב' אונטן, כלי זכוכית, איז האמער נעכטן געזען, מ'האבן שוין געזען בעצם אייערנעכטן, אז יוסי בן יועזר און יוסי בן רבי יוחנן האבן מתקן געווען אז א כלי זכוכית איז מקבל טומאה, כלי זכוכית דאס איז א גלאזערנע כלי, זאגט יעצט די גמרא, כלי זכוכית מאי טעמא גזור בהו רבנן טומאה, פארוואס טאקע פרעגט די גמרא, האבן די חכמים מתקן געווען אז א כלי זכוכית זאל מקבל זיין טומאה, וואס טייטש אזוי? בעצם מן התורה איז א כלי וואס איז געמאכט פון גלאז נישט מקבל קיין טומאה, וואסערע כלי איז מקבל טומאה מן התורה, איז אין תורה ווערט אויסגערעכנט אז דווקא א כלי וואס איז געמאכט פון אדער פון עור פון לעדער אדער פון ביין אדער פון מתכות וואס דאס איז אייזן אדער פון האלץ אדער פון חרס וואס דאס איז ערד נאר אזעלכע כלים זענען מקבל טומאה מן התורה, די חכמים האבן מוסיף געווען אויך כלי זכוכית, און דאס פרעגט די גמרא דא פארוואס טאקע, ענטפערט די גמרא, אמר רבי יוחנן אמר ריש לקיש, הואיל ותחילת בריאתן מן החול, שוינהו רבנן ככלי חרס, זאגט ר' יוחנן בשם ריש לקיש אזוי, היות וואס די כלי זכוכית, גלאזערנע כלים, מאכט מען דאך פון זאמד, וואס זאמד איז דומה צו חרס, חרס איז דאך ערד, איז במילא, היות וואס ס'זענען דומה איינער צום צווייטן, האבן חכמים אויך משווה געווען זייער דין, און זיי מחשיב געווען א כלי זכוכית אזוי ווי א כלי חרס, פרעגט די גמרא, אלא מעתה, אויב אזוי, ס'טייטש אויב דאס איז טאקע די סיבה אז מ'האט גוזר געווען אויף כלי זכוכית ווייל ס'איז דומה צו כלי חרס, אויב אזוי זאל עס טאקע זיין פונקט ווי א כלי חרס, אז וואס? אז לא תהא להן טהרה במקווה, מ'זאל נישט קענען מטהר זיין א כלי זכוכית אין מקווה, אזוי ווי א כלי חרס קען מען נישט מטהר זיין אין מקווה, ווי מ'עמיר באלד זעהן, די איינציגסטע וועג א כלי חרס קען טהור ווערן, איז טאמער ס'ווערט צובראכן, טאמער מען צוברעכט עס ווערט עס טהור, מיטן טובל'ן אין מקווה ווערט עס נישט טהור, מה שאין כן א כלי מתכות, א כלי וואס איז געמאכט פון אייזן, דאס טאמער ס'ווערט טמא קען מען עס טובל'ן און ס'ווערט טהור, על כל פנים פרעגט די גמרא, א כלי זכוכית אויכעט, זאל מען זאגן אז א טבילה העלפט נישט? אלמה תנן, פארוואס האמיר געלערנט אין די משנה, די משנה זאגט אין מקוואות, און מיר גיימער דא זעהן אין די משנה, אז א טבילה העלפט יא פאר כלי זכוכית, וואס שטייט דארט אין די משנה? די משנה זאגט אזוי, ואלו חוצצין בכלים, און דאס זענען די זאכן וואס הייסט א חציצה ביי כלים, וואס טייטש די אלע כלים וואס מען טובל'ט אין א מקווה, טאמער ס'האט א חציצה הייסט עס נישט קיין טבילה, און ממילא גייט דא די משנה אויסרעכענען וואס הייסט א חציצה, זאגט די משנה, הזפת והמור בכלי זכוכית, ביי א כלי זכוכית, וואס הייסט א חציצה? דווקא אזא סארט זאך וואס א מענטש איז מקפיד אויף דעם, דאס איז נישט דווקא ביי כלי זכוכית, דאס איז בעצם ביי יעדע זאך, יעדע כלי, כדי א זאך זאל הייסן א חציצה, וואס מען זאגט אז די טבילה איז נישט קיין גוטע טבילה, דאס איז דווקא טאמער די זאך וואס איז אנגעקלעבט אויפן כלי איז די בעל הבית מקפיד אויף דעם, טאמער ער איז נישט מקפיד אויף דעם הייסט עס נישט קיין חציצה, און ממילא זאגט דאך די משנה אז ביי כלי זכוכית ביי גלאז, וואס גלאז איז גליטשיג, איז דווקא א זאך וואס איז קלעבעדיג, אזוי ווי זפת, געמאכט מיט מור, מור און זפת דאס איז קלעבעדיגע זאכן, ביי דעם זאגט מען אז ס'א חציצה, אבער ביי אנדערע זאכן וואס גליטשט סיי ווי סיי אראפ פון די גלאז און די באלעבאס איז נישט מקפיד אויף דעם הייסט נישט קיין חציצה, על כל פנים זעהן מיר דאך פון די משנה קלאר אז ס'איז שייך צו טובל'ען א כלי זכוכית, און דו זאגסט מיר אז די גאנצע כלי זכוכית לערנט מען ארויס פון כלי חרס, אויב אזוי זאל טבילה נישט העלפן? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך נישט ביי קיין געהעריגע כלי זכוכית, דאס וואס די משנה זאגט אז ס'העלפט א טבילה ביי כלי זכוכית, דאס איז נישט יעדע כלי זכוכית, דאס איז נאר ביי א ספעציעלע ציור, דא רעדט זיך ביי א ציור כגון שניקבו והטיף לתוכן אבר, ס'רעדט זיך אז די כלי זכוכית האט געקריגן א לעכל, און אז ס'האט געקריגן א לעכל דארף מען קודם כל וויסן, היות עס האט א דין ווי א כלי חרס, האבן מיר שוין אויסגערעדט א כלי חרס האט א לאך אין אים וואס איז צובראכן, איז טהור, דאס מאכט עס טהור, און ממילא די לאך האט עס בעצם מטהר געווען, נאר וואס דען, מ'האט פארשטאפט די לאך. און מ'האט מתקן געווען די כלי מיט דעם וואס מ'האט אנגעפילט דאס לעכל מיט בליי, בליי דאס איז א מין מתכות, דאס איז א מין אייזן, און במילא היות וואס מ'האט מתקן געווען די כלי מיט אייזן, און אן די אייזן איז די כלי זכוכית נישט קיין כלי, פאר דעם גייען מיר זעהן אז די משנה האלט ווי א מאן דאמר, ור' מאיר היא, די משנה גייט כשיטת ר' מאיר, דאמר וואס ר' מאיר האט געזאגט, הכל הולך אחר המעמד, אז אלעס גייט נאך די מעמד, נאך דאס וואס האלט די כלי, ס'טייטש די כלי זכוכית מיט א לאך איז דאך עס נישט קיין כלי, נאר בזכות די בליי וואס מען האט דא אריינגעגאסן צו פארשטאפן די לאך האט עס א דין פון א כלי, און במילא היות וואס די גאנצע חשיבות פון די כלי איז תלוי אין די בליי, קריגט שוין אויך די גאנצע כלי אזא דין ווי די בליי, וואס בליי איז דאך מתכות, פארדעם אז די כלי הייסט יעצט א כלי מתכות, העלפט שוין ביי דעם טבילה. ווייל ביי כלי מתכות העלפט טבילה. וואו זעמיר דער רבי מאיר? ברענגט די גמרא די מקור דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כלי זכוכית, שניקבו והטיף לתוכן אבר, א כלי זכוכית האט א לאך וואס מ'האט פארמאכט מיט בליי, אמר רבי שמעון בן גמליאל זאגט רבי שמעון בן גמליאל רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרין, רבי מאיר זאגט דער כלי איז מטמא, ס'טייטש היות וואס האט שוין צוריק א דין פון א כלי, מ'האט דאך שוין פארמאכט דאס לעכל, איז עס מטמא עס האט א דין ווי א כלי מתכות, און די חכמים זענען מטהר, זיי זאגן ס'האט נישט קיין דין ווי א כלי מתכות נאר ס'האט א דין ווי א צובראכענע כלי זכוכית, די בליי וואס מ'האט דא אריינגעגאסן האט גארנישט געטוישט, און פאר דעם זאגן די חכמים ס'טהור, על כל פנים די משנה שטימט נאך אלץ מיט דעם וואס אונז זאגמער דא אז א כלי זכוכית האט אוודאי א דין ווי א כלי חרס, און בדרך כלל קען מען טאקע נישט טובל'ען א כלי זכוכית, נאר ביי אזא ציור אליבא דר' מאיר קען מען עס טובל'ען. פרעגט אבער יעצט די גמרא נאך א קשיא, אלא מעתה פרעגט די גמרא אויב אזוי אז דו זאגסט מיר אז א כלי זכוכית האט א דין ווי א כלי חרס, לא לטמא מגבן, זאל מען נישט קענען מטמא זיין א כלי זכוכית פון אינדרויסן, וואס טייטש אזוי? איינע פון די גרויסע חילוקים צווישן א כלי מתכות און א כלי חרס איז וויאזוי ס'קען טמא ווערן, א כלי מתכות ווערט טמא מיט דעם וואס א טמא'נע זאך רירט עס צו, אזוי ווערט עס טמא, און במילא נישט קיין חילוק צו די טמא'נע זאך רירט עס צו פון אינעווייניג צו ס'רירט עס צו פון אינדרויסן, כל עוד וואס די טמא'נע זאך האט צוגערירט די כלי, ווערט די כלי טמא. מה שאין כן ביי א כלי חרס, א כלי חרס קען נישט טמא ווערן טאמער א טמא'נע זאך רירט עס צו, די נקודה איז נישט אז ס'דארף עס צורירן, א כלי חרס ווערט טמא מיט דעם וואס מ'לייגט אריין א טמא'נע זאך אין די אויר פון די כלי חרס, וואס טייטש די כלי חרס האט א בית קיבול? ס'איז דא עפעס וואו מ'קען אריין לייגן דארט? טאמער לאמיר זאגן מ'העט נעמען איינע פון די שמונה שרצים און מ'העט עס אריין הענגען אין די אויר פון די כלי חרס, אפילו ס'העט נישט צורירן די כלי אליין, עט עס טמא ווערן, אבער טאמער מ'העט עס צורירן מגבן, טאמער מ'העט נעמען א טויטע מייז למשל, און מ'העט עס צורירן אינדרויסן פון די כלי חרס, אויף אזא אופן ווערט נישט די כלי חרס טמא, און במילא פרעגט די גמרא, טאמער דו זאגסט מיר אז א כלי זכוכית האט א דין ווי א כלי חרס, זאל עס נישט קענען טמא ווערן מגבן? און מיר גיימיר יעצט זען אין א משנה אז ס'איז נישט אזוי, אלמה תנן, פארוואס האט מען געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים, כלי חרס וכלי נתר, דאס איז ביידע מיני כלי חרס, וואס טייטש כלי נתר איז אויך א כלי וואס איז געמאכט פון ערד, פון ווייסע ערד, א צווייטע סארט חרס, על כל פנים זאגט דאך די משנה, די ביידע כלים איז טומאתן שווה, מיטמאין ומטמאין, מאויריהן, וואס טייטש די ביידע סיי די כלי חרס און סיי די כלי נתר ווערן טמא דורכן אויר, אזוי ווי מ'האט יעצט אויסגערעדט טאמער מ'הענגט עפעס אין די אויר פון די כלי ווערט עס טמא, און די זעלבע זאך נאכדעם וואס די כלי חרס איז טמא איז עס אויך מטמא דורכן אויר, וואס טייטש טאמער איך האב דא א טמא'נע כלי חרס וואס איז שוין טמא געווארן און יעצט נעם איך א טהור'ע מאכל און איך הענג עס אין די כלי חרס אפילו ס'רירט נישט צו די כלי אבער ס'ליגט אינעווייניג, ווערט עס אויך טמא פון די אויר פון די כלי חרס. ווייטער זאגט די משנה ומיטמאין מאחוריהן, טאמער אויף די אונטערשטע חלק פון די כלי איז אויך דא א בית קיבול, וואס לפעמים איז דא אזא כלי וואס האט אזא פיסל פון אונטן, וואס טאמער מען דרייט איבער די כלי קען מען אויך אנפילן די פיסל, וואס טייטש די פיסל האט א בית קיבול, קען עס אויך טמא ווערן אויף אזא אופן טאמער מען לייגט אריין א דבר טמא אינעם פיסל. אבער, זאגט די משנה, ואין מיטמאין מגביהן, ס'קען נישט טמא ווערן א כלי חרס קען נישט טמא ווערן טאמער ס'רירט צו פון אינדרויסן א דבר טמא, טאמער א דבר טמא רירט עס צו פון די אינדרויסנדיגסטע חלק פון די כלי ווערט עס נישט טמא, ווייטער זאגט די משנה נאך א כלל וואס מ'האט שוין אויסגערעדט, ושבירתן מטהרתן, ווי אזוי איז מען מטהר א כלי חרס? מיט דעם וואס ס'צוברעכט זיך, א מקווה וועט נישט העלפן ביי דעם א טבילה וועט נישט העלפן ביי דעם, על כל פנים איז די גמרא מדייק אז דווקא כלי נתר וכלי חרס הוא דטומאתן שווה, אבל מידי אחרינא לא, דווקא די צוויי סארט כלים איז ביי זיי געזאגט געווארן די אלע דינים וואס מ'האט יעצט געזען, אבער א אנדערע סארט כלי נישט, קומט אויס אז א כלי זכוכית האט נישט די דינים פון א כלי חרס, אז ס'ווערט נישט טמא ווען ס'רירט צו א דבר טמא פון מגבן פון אינדרויסן, נאר וואס דען, א כלי זכוכית ווערט יא טמא ווען א טמא'נע זאך רירט עס צו מגבן, איז ווי קען זיין האסט דאך ארויסגעלערנט די גאנצע דין פון כלי זכוכית פון א כלי חרס, ענטפערט די גמרא, אמרי כיוון דכי נשתברי יש להם תקנה שוינהו ככלי מתכות, וואס טייטש היות וואס די כלי זכוכית מען האט עס טאקע ארויסגעלערנט פון כלי חרס, אבער ס'האט דאך א געוויסע דמיון צו א כלי מתכות אויכעט, וואס איז די דמיון צווישן די כלי זכוכית און א כלי מתכות, אז ביידע נאכדעם וואס מען צוברעכט עס קען מען עס זייער גרינג פאררעכטן, טאמער גלאז צוברעכט זיך קען מען עס שפעטער שמעלצן צוזאמען ס'ווערט געשמאק פארראכטן, די זעלבע זאך טאמער א כלי מתכות צוברעכט זיך, טאמער אייזן צוברעכט זיך קען מען עס אויך צושמעלצן צוזאמען, מה שאין כן א כלי חרס וואס צוברעכט זיך גייט עס פייפן מען קען עס שוין נישט פאררעכטן, און במילא היות וואס ס'איז גלייך א כלי זכוכית צו א כלי מתכות מיט דעם וואס מען קען עס גרינג פאררעכטן פארדעם האט די כלי זכוכית געוויסע דינים פון א כלי מתכות, אז וואס אז ביידע ווערן טמא מגבם, איז ממילא שוין נישט קיין קשיא אויף דאס וואס מען האט געפרעגט לא לטמא מגבם, פרעגט אבער די גמרא, אלא מעתה, אויב אזוי, אז דו זאגסט מיר יעצט אז א כלי זכוכית האט געוויסע דינים אזוי ווי א כלי מתכות, ווייל ביידע קען מען גרינג פאררעכטן, אויב אזוי יחזרו לטומאתן ישנה ככלי מתכות, זאל מען זאגן די דין פון טומאה ישנה אזוי ווי כלי מתכות, וואס מיינט טומאה ישנה? טומאה ישנה מיינט אזוי, א כלי חרס וואס צוברעכט זיך האט מען געזען ווערט טהור, וואס געשענט יעצט אז מען נעמט א כלי חרס וואס מען האט עס צובראכן, ס'איז טהור געווארן, און מען האט עס צוריק פארראכטן, איז די דין איז, ס'ווערט נישט יעצט צוריק טמא מיט די אלטע טומאה, נאר וואס דען, האסט עס פארראכטן, פיין, ס'איז א נייע כלי, ס'איז אינגאנצן טהור, דאס איז דווקא ביי כלי חרס, א כלי מתכות איז נישט אזוי, ביי א כלי מתכות, וועט מען באלד זעהן אין עמוד ב' וועט מען זעהן אז ס'איז א דרבנן'דיגע תקנה, חכמים האבן מתקן געווען אז טאמער מען פאררעכט א כלי מתכות וואס א כלי מתכות בעצם איז אויך דא די דין אז טאמער מען צוברעכט עס גייט אוועק די טומאה, ווייל היות עס איז אויס כלי איז גייט אוועק די טומאה, אבער טאמער מען וועט עס פאררעכטן האבן חכמים מתקן געווען אז די טומאה קומט צוריק, איז במילא פרעגט די גמרא, זאל אויך זיין די זעלבע דין ביי א כלי זכוכית, ווייל דו זאגסט דאך מיר אז כלי זכוכית איז פונקט ווי כלי מתכות אז ביידע קען מען גרינג פאררעכטן, אויב אזוי ווען מען פארעכט א כלי זכוכית זאל צוריק קומען די טומאה, און ס'איז נישט אזוי ווייל מיר זעהן אין א משנה אז ס'איז נישט אזוי, דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, כלי מתכות, די משנה זאגט דארט אז א כלי מתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאין, ביי א כלי מתכות מוז נישט זיין אז די כלי זאל האבן א בית קיבול זאל קענען טמא ווערן, אפילו א כלי מתכות וואס איז פלאך, למשל א פלאכע טעלער וואס איז געמאכט פון אייזן קען אויך טמא ווערן אפילו ס'האט נישט קיין בית קיבול, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא קיין דין פון תוכו. וואס טייטש אונז האב מיר עס נישט אויסגערעדט אבער רשי ברענגט פריערט אז די סיבה פארוואס א כלי חרס ווערט טמא ווען מען הענגט עפעס אינעם אויר פון כלי חרס מ'לערנט עס ארויס פון תוכו אז דווקא פון די אינעווייניגסטע חלק פון די כלי חרס קען עס טמא ווערן און אפילו אז ס'הענגט דארט עכ"פ ביי כלי מתכות איז נישט דא די דין און ממילא קען עס טמא ווערן אפילו ס'איז פלאך אפילו אן קיין בית קיבול כל שכן טאמער ס'האט א בית קיבול און דאס טייטש פשוטיהן ומקבליהן סיי טאמער ס'איז פלאך אן קיין בית קיבול סיי טאמער ס'האט א בית קיבול, זאגט יעצט די משנה ווייטער די דינים פון א כלי מתכות, נשברו טהרו, טאמער מ'צוברעכט א כלי מתכות, ווערט עס טהור פארוואס די דין כלי גייט אוועק פון דעם, און ממילא נאך ס'איז צובראכן, גייט אוועק די טומאה, חזר ועשה מהן כלים, טאמער מ'מאכט עס צוריק א כלי, מ'פאררעכט עס, חזרו לטומאתן ישנה, קומט צוריק די אלטע טומאה, אזוי ווי מ'האט אויסגערעדט, דאס איז א גזירת חכמים, מ'וועט זען באלד וואס איז די טעם פון די גזירה, ווייטער, זאגט אבער די גמרא, ואילו גבי כלי זכוכית תנן, לאמיר זען וואס די משנה האט צו זאגן אויף א כלי זכוכית, צו ס'איז אויך דא די דין צו נישט, ברענגט אונז די גמרא א ראיה אז נישט, שטייט אין משנה אין כלים, כלי עץ, וכלי עור, וכלי עצם, וכלי זכוכית, סיי א כלי וואס איז געמאכט פון האלץ, פון לעדער, פון ביין אדער פון גלאז, פשוטיהן, טהורין, טאמער ס'האט נישט קיין בית קיבול קען עס סתם אזוי נישט מקבל זיין קיין טומאה, ס'איז נישט אזוי ווי א כלי מתכות, וואס א פלאכע טעלער קען מקבל זיין טומאה, ביי א גלאז זאגט מען נישט דאס, ביי גלאז זאגט מען עס דארף האבן א בית קיבל כדי עס זאל קענען טמא ווערן, פארוואס? ווייל די תורה פארגלייכט עס צו א שק, און א שק האט א בית קיבל, על כל פנים מ'וועט נישט יעצט אריינגיין אין די לימוד, אבער אזוי איז, זאגט די משנה ווייטער, ומקבליהן טמאין, טאמער עס האט א בית קיבל אוודאי קען עס טמא ווערן, נשברו, טהרו, טאמער ס'צוברעכט זיך, ווערט עס ריין, די טומאה גייט אוועק, חזר ועשה מהן כלים, מקבלין טומאה מכאן ולהבא, טאמער מ'פאררעכט די כלים, איז עס שוין מקבל טומאה אבער נאר מכאן ולהבא די גמרא מדייק מכאן ולהבא אין למפרע לא ס'איז נאר מקבל טומאה מכאן ולהבא נישט למפרע פארוואס טאקע פרעגט די גמרא טאמער כלי זכוכית האט א דין ווי כלי מתכות פארוואס ווייל ביידע קען מען פאררעכטן אויב אזוי זאל די אלטע טומאה אויך צוריק קומען ענטפערט די גמרא א תירוץ אזוי טומאת כלי זכוכית דרבנן וטומאה ישנה דרבנן ס'טייטש די גאנצע טומאה וואס מען זאגט אויף כלי זכוכית איז בעצם א דרבנן אזוי ווי מען האט זיך יעצט אויסגערעדט די גאנצע סוגיא האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אז ס'איז א תקנת חכמים אז א כלי זכוכית קען מקבל זיין טומאה. חוץ פון דעם, די דין פון טומאה ישנה, אז ווען מען פאררעכט א כלי קומט צוריק די אלטע טומאה, דאס איז אויכעט א גזירת חכמים, און ממילא, זאגט די גמרא, בטומאה דאורייתא, אחיתו בה רבנן טומאה, וואס טייטש ביי א כלי וואס קען מקבל זיין טומאה מן התורה, למשל א כלי מתכות, דארט האבן חכמים מחדש געווען זייער דין פון טומאה ישנה, אז די אלטע טומאה קומט צוריק ווען מען פאררעכט עס, אבער בטומאה דרבנן, לא אחיתו לה רבנן טומאה. ביי אזא סארט כלי וואס די גאנצע טומאה איז א דרבנן'דיגע טומאה, ביי דעם האבן זיי נישט מחדש געווען די דין פון טומאה ישנה, און פאר דעם ביי א כלי זכוכית איז נישט דא קיין טומאה ישנה ס'ווערט נישט צוריק טמא נאכדעם וואס מען פאררעכט עס. איי פרעגט די גמרא, פשוטיהן מיהא ליטמא, דהא פשוטי כלי מתכות דאורייתא נינהו, פרעגט די גמרא א נייע קשיא, אז לכאורה טאמער דו ביסט משווה די דין פון א כלי זכוכית מיט א כלי חירס, זאל אויכעט א פלאכע כלי זכוכית קענען מקבל זיין טומאה, פארוואס? ווייל אזוי ווי א פלאכע כלי חירס קען מקבל זיין טומאה, זאל דאס אויך קענען. איי עסטו מיר וועלן ענטפערן די זעלבע תירוץ ווי פריער, וואס מ'האט געענטפערט לגבי טומאה ישנה, אז א דרבנן'דיגע גזירה איז מען נישט גוזר אויף א דרבנן'דיגע טומאה, דאס זאגט די גמרא קען מען נישט דא ענטפערן, ווייל. פשוטי כלי מתכות דאורייתא נינהו וואס טייטש די דין אז א כלי מתכות איז מקבל טומאה ווען ס'איז פלאך, דאס איז דאך א תורה'דיגע דין, און במילא וואלט מען עס געקענט אויך זאגן אויף א כלי זכוכית. ענטפערט די גמרא, ניין, עבדי בהו רבנן היכרא, כי היכי דלא לשרוף עלייהו תרומה וקדשים, די חכמים האבן געוואלט מאכן א היכר אז א כלי זכוכית איז נאר א דרבנן'דיגע טומאה, און די חכמים האבן געוואוסט טאמער מ'עט מאכן אז אלע דינים פון א כלי זכוכית איז פונקט ווי א כלי מתכות, איז מארגן וועט א מענטש קענען האבן א טעות און זאגן אז טאמער די כלי זכוכית איז טמא און ס'רירט צו תרומה דארף מען פארברענען די תרומה, און ס'איז נישט אזוי, ווייל די גאנצע טומאה איז סך הכל א דרבנן'דיגע טומאה, טאמער תרומה ווערט טמא מיט א רבנן'דיגע טומאה דארף מען נישט פארברענען, נישט נאר מען דארף עס נישט פארברענען נאר מען טאר עס נישט פארברענען, און במילא כדי מען זאל האבן א היכר צו געדענקען אז די גאנצע טומאה פון די כלי זכוכית איז א דרבנן'דיגע טומאה, האבן חכמים געמאכט א קולא, און מען האט נישט מתקן געווען די טומאה טאמער די כלי זכוכית איז פלאך, טאמער ס'איז פשוטיהן, טאמער ס'האט נישט קיין בית קיבול. קומט אויס למעשה, ווי מען האלט מיר יעצט אין די גמרא, אז א כלי זכוכית איז די דינים אזוי, פון איין זייט, היות וואס די גאנצע תקנה אויף כלי זכוכית האט מען דאך גענומען פון כלי חרס, פארדעם האט עס א דין ווי א כלי חרס, אז טבילה אין א מקווה איז עס נישט מטהר, אזוי ווי א כלי חרס העלפט נישט קיין טבילה, ביי כלי זכוכית אויך נישט. פון די צווייטע זייט האט מען געזען אז ס'איז דאך דומה צו א כלי מתכות אז מען קען עס גרינג פאררעכטן, און פארדעם האמיר געזען אז ס'ווערט אויך נטמא מגבן, ס'ווערט טמא פון הינטן טאמער עפעס רירט עס צו ווערט עס טמא פונקט ווי א כלי מתכות ווייל ס'איז אויך דומה צו א כלי מתכות, נאר וואס, דאס האמיר געזען, אויב ס'איז דומה צו א כלי מתכות האט די גמרא געפרעגט, זאל אויך זיין ביי דעם טומאה ישנה, און אויף דעם האט די גמרא געענטפערט אז ניין, היות וואס דאס איז א תקנה דרבנן איז מען דאס נישט גוזר ביי א כלי זכוכית, די זעלבע זאך האמיר געזען אז מען איז אויך נישט גוזר ביי כלי זכוכית אז פשוטיהן זאלן טמא ווערן ווייל מען האט געוואלט מאכן א היכר, דאס איז איין תירוץ אין די גמרא וויאזוי די גמרא פארענטפערט די אלע דינים פון א כלי זכוכית, רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט א צווייטע תירוץ אויף אלע קשיות וואס מען האט פריער געפרעגט, זאגט רב אשי לעולם לכלי חרס דמו, בעצם זאגט רב אשי אז א כלי זכוכית איז דומה צו א כלי חרס מיט אלע זאכן, און במילא פאר דעם קודם כל העלפט נישט ביי דעם קיין טבילה ווייל ס'איז דומה צו א כלי חרס, די זעלבע זאך. דאס איז אויך די סיבה פארוואס פשוטי כלי זכוכית איז נישט דא ביי דעם קיין טומאה, ווייל ס'איז דומה צו א כלי חרס, א כלי חרס וואס האט נישט קיין בית קיבול איז אויך נישט מקבל קיין טומאה, די זעלבע זאך פארוואס ס'איז נישט דא קיין טומאה למפרע, פארוואס די טומאה קומט נישט צוריק ווען מען פאררעכט עס, אויך ווייל ס'איז דומה צו א כלי חרס, וואס טייטש בעצם רב אשי זאגט דא אז ס'איז אינגאנצן דומה צו א כלי חרס, ס'האט נישט קיין שום דין פון א כלי מתכות. איי דקא קשיא לך, לא ליטמו מגבן, אויב אזוי ס'איז אינגאנצן דומה צו א כלי חרס, וואס עפעס האמיר געזען אין די משנה אז ס'קען טמא ווערן ווען ס'רירט צו א טמא'נע זאך, וואס דאס איז דאך א דין וואס איז געזאגט געווארן ביי כלי מתכות נישט ביי כלי חרס, זאגט די גמרא, זאגט רב אשי, הואיל ונראה תוכו כברו, ווייל כלי זכוכית זאגט רב אשי האט א אנדערע זאך ווי א כלי חרס, נישט ווייל ס'איז דומה צו א כלי מתכות, ניין, נאר ווייל גלאז איז דאך דורכזיכטיג, און במילא אז ס'איז דורכזיכטיג איז פשט אז מ'קען זען פון אינדרויסן קען מען אויך זען די אינעווייניגסטע חלק פון די כלי, פארדעם זאגט רב אשי אז די אינדרויסן און די אינעווייניגסטע היות וואס מ'קען ביידע דורכזען קריגט די אינדרויסנדיגסטע חלק פון די כלי איז די זעלבע דין פון די אינעווייניגסטע חלק, פארדעם איז עס מטמא מגבו, ווייל ס ה די גבו, די אינדרויסנדיגסטע חלק פון די כלי, האט א דין ווי א כלי חרס פון תוכו, פון א תוכו פון א כלי חרס, פארדעם איז עס מטמא, אבער בעצם איז עס אינגאנצן דומה צו א כלי חרס, און במילא אזוי פארענטפערט רב אשי די אלע משניות וואס מען האט געזען דא, מיט דאס וואס א כלי זכוכית האט א דין ווי א כלי חרס, ס'טייטש בעצם אלע משניות שטימען, די איינציגסטע קשיא מען האט געהאט, איז טמא מגבו וואס דאס האט רב אשי אויך פארענטפערט. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט מיר געזען דף י ד, שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות, שמעון בן שטח האט קודם כל מתקן געווען אז אלע נכסים פון די מאן איז משועבד צום כתובה, און אויך האט מען געזען אז ער האט גוזר געווען טומאה אויף כלי מתכות, פרעגט די גמרא, כלי מתכות? שמעון בן שטח איז דער וואס האט גוזר געווען אז א כלי מתכות קען טמא ווערן דאורייתא נינהו ס'איז א פשוטע דאורייתא שטייט אין פסוק דכתיב שטייט אין פסוק אך את הזהב ואת הכסף און דער פסוק איז דארט ממשיך את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת אך במי נדה יתחטא אז טאמער ס'ווערט טמא דארף מען עס טובל'ען זעהן מיר אז די טומאה איז מדאורייתא זאגט די גמרא האסט נישט פארשטאנען לא נצרכה אלא לטומאה ישנה, מען רעדט דא פון טומאה ישנה, די זעלבע טומאה ישנה וואס מען האט פריער געזען, ס'טייטש די דין אז ווען מען פאררעכט א כלי מתכות אז ס'ווערט צוריק טמא, דאס איז א דרבנן'דיגע דין וואס שמעון בן שטח האט מתקן געווען, דאמר רב יהודה אמר רב, אזוי ווי רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב, מעשה בשל ציון המלכה, ס'געווען א מעשה מיט שמעון בן שטח'ס שוועסטער, דאס איז שלומציון המלכה וואס דא רופט די גמרא אן של ציון, על כל פנים, זי איז געווען חתונה געהאט מיט ינאי המלך, וואס ס'איז געווען א מעשה שעשתה משתה לבנה ונטמעו כל כליה, זי האט געמאכט א סעודה א חתונה פאר איר זון, און אלע כלים, די אלע כלי מתכות, די גאלדענע און די זילבערנע כלים, זענען אלע טמא געווארן מיט א טומאת מת, און ווי אזוי איז מען מטהר א כלי וואס איז טמא מיט א טומאת מת? מען דארף עס אנשפריצן מיט אפר פרה אדומה, און זי האט נישט געהאט קיין צייט, זי האט נישט געהאט קיין צייט צו ווארטן יעצט זיבן טעג, זי האט געדארפט, זי האט געהאט א חתונה, געהאט א סעודה, זי האט געדארפט צוגרייטן שנעל, און ממילא וואס האט זי געטון, ושברתן ונתנתן לצורף, האט זי צעבראכן אלע כלים, געלט האט נישט געפעלט דארט, זי האט אלץ צעבראכן, און אלץ געגעבן צום צורף זאל עס פאררעכטן, וריתכן, און דער צורף האט עס אויפגעהייצט און ער האט עס פארראכטן, ועשה מהן כלים חדשים, און מען האט געמאכט נייע כלים, און ממילא האט זי געזאגט שוין, אלעס איז צוריק טהור, ווייל בעצם מן התורה איז טאקע אזוי, נאך ס'איז צובראכן גייט אוועק די טומאה ס'ווערט נישט צוריק טמא נאך וואס פארעכט איז, דעמאלטס ואמרו חכמים, דעמאלטס האבן די חכמים געמאכט א תקנה, יחזרו לטומאתן הישנה ניין, אז ס'האט גארנישט געהאלפן, זיי האבן מתקן געווען ס'טייטש איר אייגענע ברודער איז דער וואס האט געמאכט די תקנה, אז די טומאה קומט צוריק האסט גארנישט אויפגעטון מאי טעמא זאגט די גמרא פארוואס טאקע האט מען געמאכט די גזירה, משום גדר מי חטאת נגעו בה, אלס א גדר פון מי חטאת אז די דין פון מי חטאת, זאל נישט נשתכח ווערן פון כלל ישראל, טאמער ס'עט זיין א פאטענט אז יעדע מאל וואס א כלי מתכות ווערט טמא פון א טמא מת דארף מען נישט האבן די אפר פרה אדומה, נאר מ'קען סך הכל עס צעברעכן און פאררעכטן, עט אינגאנצן פארגעסן ווערן די דין פון פרה אדומה ווייל יעדער איינער עט אזוי טון, און במילא פאר דעם האבן זיי געזאגט אז ס'האט גארנישט אויפגעטון. פרעגט די גמרא אבער, הניחא למאן דאמר לא לכל הטומאות אמרו אלא לטומאת המת בלבד אמרו שפיר, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר, וואס די מאן דאמר וואס האלט אז די גזירה פון טומאה ישנה איז נאר געזאגט געווארן ביי טומאת מת, לויט אים פארשטיי איך גאנץ גוט די סיבה פון די תקנה, ווייל כדי ס'זאל נישט נשתכח ווערן דער דין פון פרה אדומה, אלא למאן דאמר לכל הטומאות אמרו, אבער ס'איז דאך דא א צווייטע מאן דאמר זאגט די גמרא, וואס די צווייטע מאן דאמר זאגט אז טומאה ישנה איז געזאגט געווארן ביי אלע מיני טומאות, למשל, טאמער א כלי איז נישט טמא געווארן פון אן אבי אבות הטומאה, נאר ס'איז טמא געווארן פון א צווייטע מין טומאה, לאמיר זאגן אן אב הטומאה האט עס צוגערירט, דעמאלטס דארף דאך עס נישט קיין אפר פרה אדומה, פון דעסט וועגן, טאמער מען צוברעכט עס און מען פאררעכט עס, האלט דער מאן דאמר איז אויך דא די גזירה פון טומאה ישנה אז ס'ווערט צוריק טמא, מאי איכא למימר, לויט דער מאן דאמר וואס איז די טעם פון דער גזירה, דא איז נישט שייך צו זאגן די טעם איז אלס פרה אדומה ווייל פרה אדומה קומט אינגאנצן נישט אריין דא. אמר אביי, ענטפערט אביי, גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו, די גזירה איז טאקע ווייל אפילו א כלי וואס איז נישט טמא געווארן פון אבי אבות הטומאה, אבער ס'איז דא דא א צווייטע פראבלעם, מענטשן וועלן זיך צוגעוואוינען אז מ'קען צוברעכן א כלי מתכות און שפעטער עס פאררעכטן און אזוי מטהר זיין, אנשטאטס עס נעמען אין מקווה איז דא א פאטענט א שארטקאט מ'קען מאכן א לאך, וואס איז אבער די פראבלעם? די פראבלעם איז כדי א כלי מתכות זאל טהור ווערן מיט דעם וואס מ'האט עס צובראכן איז נישט גענוג אז מ'מאכט א קליינע לעכל, מ'דארף מאכן אן ערנסטע לאך, רש"י זאגט דא די לאך דארף זיין אזוי גרויס ווי א רימון, ס'טייטש ס'דארף זיין א ערנסטע לאך, מענטשן וועלן נישט וויסן, די לאך וועט ווערן קלענער און קלענער, מ'וועט האבן א קליינע כלי מתכות, מ'וועט מאכן א קליינע לעכל, מ'וועט זאגן ס'טהור, אלס די גזירה, אזוי זאגט אביי האבן חכמים געמאכט א תקנה ס'העלפט נישט די גאנצע פאטענט, ווילסט עס מטהר זיין, עסט עס טובל'ען נארמאל, אזוי וועט עס טהור ווערן, ס'העלפט נישט, לעכער צוברעכן פאררעכטן. רבא אמר, רבא זאגט א צווייטע סיבה, גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה, א גזירה טאמער מענטשן העלן זאגן אז א טבילה בת יומא העלפט, וואס טייטש די דין איז טאמער מ'טובל'ט א כלי וואס איז טמא, ווערט עס נישט גראד טהור, ס'ווערט נאר טהור ווען ס'קומט ביינאכט ביי הערב שמש, מענטשן העלן זעהן אז ס'דא א פאטענט מ'קען מאכן א לאך, העט א מענטש זעהן אזוי ער זעהט זיין שכן, זיין כלי מתכות איז טמא געווארן, צוויי שעה שפעטער אינמיטן טאג זעהט ער נוצט די כלי מתכות, טראכט ער ביי זיך ווי קען זיין אזא זאך, יעצט ער ווייסט נישט אז די שכן האט געמאכט א לאך און עס פארראכטן, אזוי האט ער עס מטהר געווען, ער מיינט אז אוודאי האט ער עס געטובלט אין מקווה און גראד נאכדעם איז עס טהור. און דאס איז דאך נישט אזוי, מען קען נישט מטהר זיין א כלי מיט דעם וואס מען טובל'ט עס נאר אין מקווה ווייל מען דארף ווארטן אויף הערב שמש, כדי נישט צו פארמישן די דין כדי צו מען זאל געדענקען אז ס'איז דא א דין פון הערב שמש, האבן חכמים געמאכט א תקנה אז ס'העלפט נישט צוברעכן נאר מען דארף עס טובל'ען, זאגט די גמרא מאי בינייהו וואס איז א חילוק להלכה צווישן די גזירה די טעם פון אביי און די טעם פון רבא, איכא בינייהו זאגט די גמרא ס'דא א חילוק דרצפינהו מרצף טאמער מען צוברעכט אינגאנצן די כלי, און רשי זאגט צוויי פשטים וואס איז פשט לויט דעם אז ס'איז א נפקא מינה, איין פשט זאגט רשי אז טאמער מ'עט אינגאנצן צוברעכן די כלי איז לויט אביי, וואס אביי זאגט די טעם איז שמא לא יקבנו בכדי טהרתו, טאמער מ'עט נישט מאכן גענוג א גרויסע לאך, איז דא וואס מ'מאכט א ערנסטע לאך, דא עט קיינער נישט האבן א טעות, ווייל האסט אינגאנצן צובראכן די כלי, עט יעדער כאפן אז דו האסט אינגאנצן צובראכן, ווייל אז אז אז ס'איז גוט צובראכן, און מ'האט געמאכט א ממש א נייע כלי זעהט יעדער איינער, און ממילא לויט אביי ביי אזא צורה עט אוודאי יא העלפן דאס צוברעכן, אבער לויט רבא וואס רבא האט געזאגט גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה, דא איז נישט דא דער תירוץ, ווייל אפילו האסט עס אינגאנצן צעבראכן, דער מענטש דיין שכן זעט נאך אלץ דו נוצט די זעלבע כלי יענע טאג, און ממילא לויט רבא איז נאך אלץ דא די גזירה, דאס איז איין פשט אין רשי, לויט די צווייטע פשט אין רשי איז פונקט פארקערט, לויט אביי, גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו, איז אפילו מען מאכט א גרויסע לאך, מארגן עט איינער זאגן אז אפילו א קליינע לאך העלפט אויך. און במילא לויט אביי עט א גרויסע לאך נישט העלפן, אבער לויט רבא וואס רבא זאגט גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה, אז מענטשן וועלן זאגן אז נאך וואס מען טובל'ט א כלי דארף מען נישט ווארטן אויף הערב שמש, לויט רבא איז נישט שייך די תקנה, פארוואס ווייל טאמער מען צוברעכט אינגאנצן די כלי, און מען מאכט א נייע כלי, זעהט א מענטש דא דא א נייע כלי, ער פארמישט זיך נישט ער רעדט זיך נישט איין פאר קיין איין סעקונדע אז דא איז געווען א טבילה, און פארדעם. ער ווייסט דאך קלאר די חילוק איז נישט דא די גזירה פון רבא, זאגט די גמרא ווייטער, ואידך מאי, וואס טייטש ביז יעצט האב איך געזען נײַן גזירות פון די בית שמאי, מ'האמיר געזען אין די משנה איז דא אַכצן, פרעגט די גמרא, וואס נאך תקנות איז דא פון די בית שמאי וואס מ'האט נאך נישט אויסגערעכנט, ענטפערט די גמרא דתנן וואס מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין מקוואות אזוי, המניח כלים תחת הצינור לקבל בהן מי גשמים, דא רעדט זיך, אז ס'איז דא א צינור, וואס רש"י זאגט ס'איז נישט קיין געהעריגע צינור, נאר דא רעדט זיך פון א צינור פון קבעו ולבסוף חקקו, וואס טייטש די דין איז, אונז האמיר שוין געזען אז ס'איז דא א חילוק צווישן מי גשמים און מים שאובים, מים שאובים דאס איז וואסער וואס מ'האט געשעפט, וואסער וואס איז אריין אין א כלי, וואס דאס איז פסול פאר א מקווה, מ'טאר נישט נוצן אזעלכע וואסער פאר א מקווה נישט נאר דאס, נאר טאמער מען נעמט מים שאובים און מען גיסט עס אריין אין א מקווה פסל'ט מען אזוי די מקווה, טאמער ס'איז נאכנישט געווען דארט קיין מ' סאה. על כל פנים, דאס איז א חילוק צווישן מי גשמים און מים שאובים. יעצט, א צינור, נארמאל הייסט א כלי, במילא וואסער וואס גייט אריין אין א צינור, האט, טאקע א דין פון מים שאובים. אבער דא רעדט זיך נישט פון אזא סארט צינור, פון א געהעריגע צינור, נאר דא רעדט זיך פון קבעו ולבסוף חקקו, וואס טייטש מען לייגט אריין די צינור אין די ערד, מען נעמט א שטיין, א גאנצע שטיין, מען איז עס קובע אין די ערד, ממילא הייסט עס שוין א חלק פון די ערד, ס'הייסט א שטיקל קרקע, נאכדעם גראבעלט מען אויס א צינור אין דעם שטיין, מען מאכט אזא לעכל, וואס אויף אזא אופן הייסט עס נישט קיין כלי, און ממילא די וואסער וואס רינט אין די צינור הייסט נאך מי גשמים, ס'הייסט נישט קיין מים שאובים. יעצט, וואס איז געשען? א מענטש נעמט א כלי, און לייגט עס אונטער דעם צינור, אונטער דעם פייפ, אז די וואסער, די מי גשמים, וואס רינט ארויס פון די צינור, זאל אריינרינען אין די כלי. זאגט די משנה, אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים, נישט קיין חילוק א גרויסע כלי וואס איז א חשוב'ע כלי, א קליינע כלי וואס איז נישט אזא חשוב'ע כלי, ואפילו כלי אבנים און כלי אדמה און כלי גללים, אפילו אזעלכע כלים זאגט רש"י וואס זענען סתם אזוי לגבי טומאה זענען זיי נישט מקבל קיין טומאה זיי הייסן נישט קיין כלים לגבי טומאה, למשל כלים וואס איז געמאכט פון שטיין אדער כלים וואס איז געמאכט פון ערד א ווייכע סארט כלי, אדער כלי גללים, ס'דא וואס זאגן גללים איז די גללים פון א בהמה די צואה פון א בהמה, רשי זאגט דא גללים איז שיש, על כל פנים די כלים פוסלין את המקווה, טאמער די רעגן וואסער רינט פון דעם צינור אריין אין די כלי הייסט דאס מים שאובים, און ממילא טאמער מען וועט אריינגיסן דריי לוג פון דעם אין א מקווה ווערט די מקווה פסול, זאגט די משנה אחד המניח ואחד השוכח דברי בית שמאי, בית שמאי זאגט נישט קיין חילוק וויאזוי די כלי איז אנגעקומען דארט, סיי טאמער די בעל הבית האט דווקא אראפגעלייגט די כלי אונטער דעם צינור ווייל ער האט געוואלט צאמנעמען וואסער דא, וואס דעמאלטס איז פשוט ס'הייסט מים שאובים ווייל מים שאובים דארף זיין א כוונה צו שעפן, טאמער ס'איז נישטא קיין כוונה הייסט עס נישט קיין מים שאובים טאמער ס'איז סתם בטעות אריינגעפאלן דארט איז עס נישט קיין מים שאובים, איז זאגט בית שמאי אבער אפילו ער פארגעסט דארט די כלי, ער האט נישט אראפגעלייגט דווקא די כלי דארט שעפן וואסער ער האט עס נאר פארגעסן, באלד מיר זעהן אין די גמרא פונקט וועלכע ציור ס'רעדט זיך, אלעמאל הייסט עס מים שאובים, ובית הלל מטהרים בשוכח, בית הלל זאגט אז טאמער מ'האט פארגעסן דארט די כלי, מ'האט נישט דווקא געלייגט די כלי דארט צו נעמען די וואסער, דעמאלטס הייסט עס נישט קיין מים שאובים, און דעמאלטס פסל'ט עס נישט די מקווה, און אויף דעם אמר רבי מאיר, נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, אז טאקע געווען דעמאלטס דאס איז איינע פון די י"ח דברים וואס איז געווען מער בית שמאי ווי בית הלל, און במילא דאס איז נאך איינע פון די י"ח דברים, זאגט אבער, לייגט ער אבער צו, דער רבי מאיר, ומודים בית שמאי בשוכח בחצר שהוא טהור, ס'הייסט בית שמאי איז אוודאי מודה, טאמער איינער פארגעסט א כלי אינעם חצר, אינדרויסן און ס'פילט זיך אן מיט רעגן ווייל ס'האט אנגעהויבן רעגענען, איז בית שמאי אוודאי אויך מודה אז דאס הייסט נישט מים שאובים. נאר וואס דען טאמער מען פארגעסט א כלי אונטער א צינור, וואס דעמאלט? פארוואס ליגט די כלי דארט? פארוואס האסטו עס פארגעסן דארט? האסט עס פארגעסן ווייל אנפאנג האסטו יא געטראכט צו נעמען וואסער אין די כלי צו שעפן וואסער, נאר צום סוף האסטו עס נישט געלייגט דווקא האסט שוין פארגעסן פון דעם, דעמאלט זאגן די בית שמאי אז דאס הייסט מים שאובים. אזוי זאגט ר' מאיר. אמר ר' יוסי, ר' יוסי קריגט זיך אויף ר' מאיר אויף די ערשטע חלק וואס ר' מאיר האט געזאגט אז דאס איז פון די י"ח דברים, וואס די בית שמאי איז געווען מער ווי די בית הלל, זאגט ר' יוסי ניין, עדיין מחלוקת במקומה עומדת, וואס טייטש אונז האבן דאך געזען אז די י"ח דברים וואס די בית שמאי איז געווען מער ווי די בית הלל צום סוף איז געווען הושוו, די בית הלל האבן מודה געווען, אויף דעם זאגט ר' יוסי דאס די מחלוקת דא איז נישט איינע פון די י"ח דברים, די מחלוקת איז נישט געווען הושוו, בית הלל קריגן זיך ווייטער אויף די בית שמאי און די הלכה איז דא נישט ווי די בית שמאי, על כל פנים זאגט יעצט די גמרא דרך אגב, אמר ר' משרשיא האט ר' משרשיא געזאגט, דבי רב אמרי, אין בית מדרש פון רב האט מען געזאגט אז הכל מודים כשהניחם בשעת קישור עבים אז טמאים, סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל זענען ביידע מודה אז טאמער ס'איז געווען פארוואלקנט און איינער האט אראפגעלייגט די כלי אונטער אזא צינור איז אפילו מען האט עס פארגעסן דארט איז די בית הלל אוודאי אויך מודה אז די וואסער הייסט מים שאובים און ס'מטמא די מקווה. און די זעלבע זאך זאגט רב משרשיא אז בשעת פיזור עבים דברי הכל טהורים, דאס איז אויך קלאר אז טאמער ס'איז נישט קיין פארוואלקענטע טאג און ס'גייט נישט רעגענען איז אויך יעדער מודה אז די וואסער הייסט נישט קיין מים שאובים, פארוואס? ווייל וואס גייט מיך אן איך האב געלייגט דארט א כלי, ס'רעגענט דאך נישט ממילא קען נישט זיין אז א כוונה געווען דא צו שעפן וואסער, נאר וואס דען זאגט רב משרשיא לא נחלקו ווען איז די מחלוקת אין בית שמאי בית הלל, אלא שהניחם בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו. טאמער ס'איז געווען פארוואלקנט און די מענטש האט געלייגט די כלי אונטער דעם צינור, וואס איז אבער געשען? די וואלקענעס זענען אוועקגעגאנגען, שפעטער צוריק געקומען די וואלקענעס און שפעטער האט אנגעהויבן רעגענען. דא די מחלוקת, מר סבר בטלה מחשבתו, בית הלל האלט אז זיין מחשבה איז בטל געווארן, וואס טייטש היות וואס די וואלקענעס האבן זיך צושפרייט, און ממילא די בעל הבית האט אוודאי מסיח דעת געווען, והא ראיה זעסט דאך ער האט עס טאקע פארגעסן דארט, און ממילא האלט די בית הלל אז די היסח הדעת העלפט, פארוואס? ווייל די וואלקענעס זענען דאך צושפרייט געווארן דא אינמיטן, און ממילא זאגט דער בית הלל די וואסער הייסט נישט קיין מים שאובים, און מר סבר און דער בית שמאי האלט ניין, לא בטלה מחשבתו, זיין ערשטע מחשבה איז נישט בטל געווארן, ער האט אראפגעלייגט די כלי דא ווען ס'איז געווען פארוואלקנט, און ממילא די מחשבה בלייבט אפילו די וואלקענעס זענען אוועקגעגאנגען די מחשבה בלייבט, אפילו ער האט פארגעסן די כלי דא, אבער די אריגינעלע כוונה איז געווען צאמצונעמען דא וואסער, זאגט דער בית שמאי, דאס הייסט מים שאובים. פרעגט יעצט די גמרא, ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה עומדת, בצרי להו, לויט רבי יוסי וואס רבי יוסי זאגט דאס איז נישט איינע פון י"ח דברים, פעלט דאך איינע פון י"ח דברים לויט רבי יוסי ער דארף דאך ברענגען דא נאך א ציור אנשטאטס דעם, זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק, אף בנות כותים נידות מעריסתן בו ביום גזרו, רבי יוסי האלט אז די גזירה וואס ווערט געברענגט אין די משנה אין נידה דף ל"א עמוד ב', אז בנות כותים די טעכטער פון כותים כותים דאס איז געווען א פאלק וואס האבן זיך מגייר געווען ס'דא מחלוקת צו זענען גירי אמת צו גירי אריות, צו זענען האבן טאקע א דין פון אידן צו האבן א דין פון גוים, על כל פנים ס'איז דא דארט א גזירה וואס שטייט אין נדה אז מ'האט גוזר געווען אז אלע כותי'שע מיידלעך אפילו ווען זענען קליין ווען זענען געבוירן געווארן האבן זיי גראד א טומאת נדה פארוואס ווייל די כותים האבן נישט מקפיד געווען אויף הלכות נדה ווי ס'דארף צו זיין, על כל פנים דאס איז איינע פון די גזירות פון די י"ח דברים וואס מ'האט גוזר געווען יענע טאג וואס די בית שמאי האט גוזר געווען.